רבותי, די פלאן איז אזוי, ס'איז יעצט די עלעפטע אדער צוועלעפטע שיעור פון די זמן, אונז גייען פארענדיגן אדער ענדיגן מיט אזוי ווי געזאגט די הייליגע רב סעדי' גאון'ס מהלכים אויף די נשמה, באופן כללי אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע מאל, דאס איז די מהלך אז די נשמה, מ'דארף נישט קיין רוחניות, ס'איז עטליעסט סאם קיינד אוו גשמיות, און בעזרת השם חודש אלול וועט מען תשובה טון אויף די גאנצע מהלך. און מ'וועט פארשטיין די אמת, הייסט די אמת שיטת הרמב ם און אנדערע וואוילע אידן וועלכע זאגן אז דאס איז שטותים און ס'ארבעט נישט, און טרייען צו מסביר זיין פארוואס ס'ארבעט נישט. סאו דעטס ווער וויר אפ טו. יא. כ'האב געוואלט קוקן די רמב ן וואס ער זאגט אבער כ'האב שוין גערעדט, כ'קען שיקן מראה מקומות אויב די עולם וויל אלע רמב ן'ס וואס. איך האב צוזאמגענומען וועגן די נושא, באט מ'וועט זעהן וואס מ'וועלכע סארס מ'קען טרעפן פאר די אנדערע צד, אבער איך האב געזעהן היינט א ווארט אין די פירוש אויף מורה נבוכים, מ'לערנען מורה נבוכים דינסטאג, איז דא א פירוש שם טוב, פון הרב שם טוב, איינער הרב שם טוב בן שם טוב, זיין זיידע האט געשריבן א ספר קעגן פיליזאפיע און ער האט שוין תשובה געטוהן, אויך ענליך. ס'איז געווען דא א ספר, ספר האמונות, די רב שם טוב. תימן'ער? נישט תימן'ער, פון די גולי ספרד. א דור פאר, סיי ווי זיין זיידע איז געווען א דור אביסל פאר, א דור פאר, איינער פון די ערשטע נאך וואס האט זיך אנגעהויבן די רדיפות אויף אידן, און ער איז די ערשטע וואס שרייבט אז די אלע חוקרים זענען די וואס ווערן מאראנאס און מיט אויף נאר די תמימות'דיגע אידן, רבי יוסף יעבץ איז שוין א דור, שוין אביסל נאך אים, ער איז נאך מיין איך פאר אים, ער שרייבט דאס. און זיין אייניקל וואס איז געווען ממש אין דור פון די פון די גירוש ער האט שוין תשובה געטון און געווארן צוריק א גרויסע פיליזאף, זיינע קינדער האבן זיך נעבעך געשמדט טאקע סאו ס'איז באונס קען נישט ס'איז נישט נישט עכט פעיר בכלל נישט בכלל נישט פעיר צו האבן טענות ס'איז עכט באונס נישט ברצון אבער על כל פנים דעטס די סטארי אוו דיס רב שם טוב און ער האט געשריבן א זייער שיינע פירוש אויף מורה נבוכים און ער זאגט דארט. כ'וויל, כ'וויל, ס'האט אויך עפעס צו טון מיט דיין קשיא, באט אין א ווערי אינטרעסטינג וועי. ער זאגט דארט אז ס'דא א פסוק, דער רמב ם זאגט אזוי, כ'וועל זאגן וואס דער רמב ם זאגט בקיצור, בקיצור גדול, דער רמב ם זאגט אז ס'דא סודות התורה, ס'דא סודות וואס מ'זאגט נישט אויס פאר די עולם, ווייל זיי קענען נישט פארשטיין, ס'דא קאנצעפטס וואס די עולם פארשטייט נישט, די עיקר קאנצעפט באמת וואס די עולם פארשטייט נישט איז די קאנצעפט פון איינער גוף, די קאנצעפט פון, איך זאג די ווארט רוחניות איז א בעד ווארד, איי קען אונלי סעי די ווארד אינו גוף. מציאות מופשטת, מ'קען עס רופן הפשטה. די קיין די מושג זאגט די רמב ם זאגט מפרש אין די ערשטע פרק, רוב מענטשן פארשטייען דאס נישט, ווייל אין זייער וועלט איז נישטא אזא זאך, אדער אדער ביסטו א גוף אדער ביסטו נישט, ס'איז נישטא עפעס א דריטע קאטעגאריע. ממילא, דאס איז זייער די גרעסטע סוד, און ממילא רוב פילאזאפן פאר די רמב ם האבן געהאלטן אז אפילו אויב ס'איז אמת אז די אייבערשטער איז נישט קיין גוף, טאר מען עס נישט אויסזאגן פאר קיינעם. ווערי אינטרעסטינג, סיי אבן סינא סיי אבן רושד.

קען זיי אויך נישט זאגן, אויך קיינער גלייבט נישט עכט אז די אייבערשטער איז א גוף, נאר געדענקט אפילו די רמב"ם זאגט אז גדולים וטובים, קיינער מיינט נישט ממש א גוף אזוי געמאכט פון פלייש און בלוט, עפעס א מיסט רוחניות'דיגע זאך, א רוחניות'דיגע גוף אזוי ווי אונז רעדן, איז אבן רשד זאגט דאס, מען דארף זיי זאגן עפעס אזא ממוצע, מ'וועט זיי זאגן אז די אייבערשטער איז לייט, גרויסע שטארקע לייט. לייט איז טעקניקלי א גוף, באט מענטשן כאפן נישט פונקט, ס'איז די איידלסטע גוף כאילו וואס מען קען טרעפן, און דאס דאס גייט מען זאגן פאר די עולם, ס'איז גענוג נאנט צו צו זיין די אמת, מפרשים זאגן דארט, אפשר דו זאגסט נישט אפילו פסוקים וואס זאגן דאס, עמיה נהורא שרא נהורא נהורא, און וואס איז די אנדערע פסוק באורך נראה אור, ס'איז דא פסוקים וואס איז משמע אז די פסוקים נוצן די די עקזעמפל, די אייבערשטער איז לייט, די מקובלים נוצן עס יא, אור אין סוף, און אזוי ווייטער. די אייבערשטער איז לייט, איי לייט איז טעקניקלי גארנישט אויפגעטון, דאס איז גענוג פאר די עולם צו וויסן, פחות וויסער. ניין, די ריזען ווייל יענער גייט נישט גלייבען איז נישט ווייל, נישט ווייל ער, נישט ווייל ער האט א פראבלעם צו גלייבען, ווייל ער האט נישט די קאנצעפט אין זיין קאפ, אין זיין קאפ איז נישט דא די באקס אינו גוף ווי צו לייגען עקזיסטינג טינגס דעט אר נאט א באדי.

דער גרעסטער אוהב ישראל, דער גרעסטער בעל שם איד, מעג ער זיך חס ושלום, מען גייט טרעפן יעדע לעצטע פרוי און יעדע לעצטע אינגל, און זיי זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גוף. אני מאמין. וואס ער האט זיך געשריבן זיין אני מאמין, נישט נאר דעם, ער האט געהאט אזויפיל רחמנות אויף אלע אידן, ער האט געהאט רח, ווי אזוי קען מען זיי איינרעדן אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גוף? מען קען, ער פארשטייט דאך טאקע נישט, עס איז זייער שווער מסביר, סאו הער, לאמיך אויספירן, סאו האט דער רמבם געזאגט וואס מען גייט טון, מען גייט זיי זאגן אז קום הער, ווער ס'גלייבט אנדערש איז אפיקורס.

און זאגט ער יא גוף זאגט ער אויך אפיקורס נישט אזא זאך און סא ווער ס'זאגט ער האט נישט קיין גוף ווער זאגט ער האט יא גוף האט א פופציג פראצענט טשענס צו זיין גערעכט אבער דער זאגט אז ער איז א לייט גוף דער איז קיינמאל נישט גערעכט איז אלץ אפיקורס. סא סא איך ווייס ס'איז גוט איך פארשטיי די פראבלעם די רמב"ם טאקע זאגט באט די רמב"ם דער נאט וואריד אבאוט דיס איך קען נישט אקעי טינק אבאוט איט ס'א גוטע שאלה ס'א גוטע שאלה ס'א גוטע שאלה באט דער נאט רילי וואריד אבאוט דיס. פאר וויטש עווער ריזען, דו דארפסט טראכטן וועגן דעם, נישט די היינטיגע שיעור. ס'איז א גוטע שאלה, באט די תירוץ איז קאז, איי קענט, איך קען נישט, ס'גייט נעמען א שעה צייט דאס צו אויסקלארן. ביקאוז, סאו דעיס איז א גוד קוועשאן וויי איטס נישט אנגעגאנגען, האט ער געהאלטן ביקאוז הי וואנטעד עוועריוואן טו בי פילאסעפערס, עטליעסט מעני פילאסעפערס, אויב נישט פילאסעפערס מצד מצד יראת העונש, אויך עפעס. אויך טעקניקלי האט ער געהאלטן אז נישט גייט מען נישט גיין אין גן עדן, די נשמה גייט, עטליעסט א שטיקל. ס'איז שווער צו פארשטיין פונקטליך וויאזוי די לעוועלס ארבעטן באט איט לוקס סאמטינג לייק דיס, ער האט געוואלט יעדע איד זאל זיין אזוי ווי דער בעל שם טוב, זאל יעדע איד זיין א שטיקל צדיק, זאל גיין אין מקווה, איי מקווה שייך פאר צדיקים? סאמטינג לייק דעט, דעטס האו איי לוק, אזוי בין איך עס מפרש, עטליעסט א שטיקל פילאזאף זאלסטו זיין, איי דו פארשטייסט נישט וואס דו רעדסט, דו זאגסט דאך נאר נאך, ס'איז בעסער דען זאגן שקר, איך האב.

שוין אמאל געזאגט א גאנצע שיעור דא אז די גאנצע תכלית פון די תורה איז אז די זעקס און ניין די פיר און ניינציק פראצענט איד זאל אנקומען ערגעץ אקעי וואטעווער בקיצור כ'האב נישט קיין צייט יא יא סאו בכלל האט געלערנט עס בפירוש ס'איז מפורש אין פרק ל ל"ה און איף יו קאמפעיר איט טו אבן רשד אן די סעים סאבדזשעקט יו סי דעט היז די ליסט עליטיסט און הי סעיז ממש היז לייק ממש בזה הלשון יעדע אינגל און יעדע מיידל און כל בני ובנות ישראל זאלן וויסן אז די אייבערשטער איז נישט קיין גוף זייער זייער קלאר אין די נוסח און זאגט קלאר אנדערע זאכן מער טיפע זאכן שוין קען מען נישט אבער וויפיל מען קען יא באט הי אלוועיס וואנטס אקעי וואס האב איך געוואלט פון די גאנצע זאך שוין פונקטליך צו פארשטיין די אלע זאכן דארף מען אלל דיס קוועשאנס אר גוד קוועשאנס מען דארף קענען נאך א גאנצע זאך וואס איך האב געוואלט פון דעם איז סאו. אונז לערנען פון דא אבער א זייער וויכטיגע נקודה וואס איז נוגע צו וואס אונז האבן געענדיגט לעצטע וואך. עטליסט פון די סעלושען און אויך די אמת איז דער רמב ם אויך פארשטייט אז ס'גייט אנקומען צו אזא סארט סעלושען ווייל מ'גייט נישט עכט פארשטיין וואס מ'זאגט ווען מ'זאגט זיי אינו גוף טראכטן זיי בעצם יא א גוף סאו איט דאזענט אנלי האלף וועי סאלווס די פראבלעם. אבער על כל פנים לאמיר אפילו נעמען די אנדערע שיטה וואס זאגט אז מ'זאגט די אייבערשטער איז א לייט. וואס די רמב ם איז נענטער צו זיי ווי ווי איך מאך עס, יו העוו טו ביג אנדערסטענד, ביקאוז ביקאוז נאובאדי איז ריעלי אנדערסטענד וואט דעי סעי ווען דעי סעי אינו גוף, דער ריעלי סטיל אימעדזשינינג סאם קיינד אוו גוף גוף רוחני. און סאו וואס קומט דא אויס איז אז ס'איז דא צוויי סארט וועגן וויאזוי צו רעדן, סאו מ'האט גערעדט נעכטן לעצטע וואך און צוויי וואכן צוריק, צוויי סארט וועגן וויאזוי צו מסביר זיין, מ'קען זאגן די נשמה, מ'קען זאגן די אייבערשטער, און כ'וועל שוין זאגן די ווארט. איינס איז צו זאגן זייער גרויס, זייער הייליג, זייער מ'קען דער רמב ם רופט עס שלימות, כל המעלות, כל הרוממות, און אזוי ווייטער. די אנדערע וועג איז צו געבן די דעפענישן, די פילאזאפישע דעפענישן. די פילאזאפישע דעפענישן איז אפילו מיסינג די גאנצע רוממות. ווייל רוממות איז בעצם א גשמיות'דיגע זאך, איטס לייק א ווערי סטראנג לייט. אינו גוף איז דזשאסט איז נאט א גוף, איטס אירעלעווענט די האול קוועשן. און די וועג וויאזוי מ'זאגט עס פאר נארמאלע מענטשן, אטליעסט אזוי ווי מ'פארשטייט, אזוי ווי דער פילאזאף פארשטייט, אזוי ווי דער רמב ם אויך, דער רמב ם זאגט אויך, אז מ'גייט זאגן פאר א מענטש, די אייבערשטער איז אזוי גרויס אז אפילו נישט קיין גוף.

לייגט אריין דאס אין די באקס, נאכדעם איז דא די דערהייבן לעוועל, כאילו ער איז אזוי גרויס, נאך גרעסער, און אזוי ווייטער, און די טרוט, פיליסאפיקלי יו האוו טו רימעמבער דעט די סעקאנד וועי איז פאלס, ווייל ווען מ'זאגט אין דומה, וואס מיינט עס אז איך זאג אז די אייבערשטער איז נישט דומה, בפרט אז מ'קען אים נישט צושטעלן, אזוי ווי אין חבד רופט מען דאס אין ערוך, באט איטס ריעלי, ערוך איז א וויערד ווארד דעט דעי פאונד, באט אין דומה, איך קען נישט, אזוי ווי איינס, אזוי ווי אין חבד זאגט מען אלעמאל צווישן איינס און צען טויזנט, דא עפעס א. רילעישאנשיפ. צוויי טויזנט איז מער פון איינס, רייט? גרין איז נישט מער פון איינס. ס'איז טו דיפרענט סייד ביי סייד קעטעגאריס דעט דאנט טאלק וויט איטש אדער עט אלל, רייט? סאו ווען די אייבישטער איז באמת מער אזוי ווי גרין רעלאטיוו צו איינס, רעלאטיוו צו וואטעווער, צו באדיס דען דען דען עניטינג עלס, קאוז איטס א דיפרענט קיינד אוו טינג, סאו איז נאט לעס באדי דען סאמטינג עלס, איטס זשאסט נאט. לעס באדי קען זיין א קליינע באדי, א גרויסע באדי, א איידלע באדי און אזוי ווייטער. און אזוי טראכטן נארמאלע מענטשן, דער סטיל סאם לעדער כאילו וואס גייט פון דא ביז גאט, מה שאין כן אליבא דאמת איז נישטא קיין לייטער אויך נישט, ס'איז דא טעקניקלי א לייטער אפשר מיט דרך שכל פון דעם וואס איז דא גשמיות קען מען פארשטיין אז דא רוחניות און אזוי ווייטער, באט ס'איז נאט א ריעל לעדער און די ריאליטי דאזענט ווארק לייק דעט. סאו דיז אר די טו וועיס און איטס ווערי אימפארטענט טו רימעמבער דעטס דעטס ריעלי איף און איך טראכט זייער שטארק וועגן דעם ווייל כ'בין זייער אינטערעסירט אין די צוויי צוויי וועגן פון לעבן אלע חסידישע אידן וואס דו קענסט. אז דו רעדסט וועגן זיי, אלע פון זיי זוכן נאר די העכערע זאך. ס'שטייט אין אלע זוהר'ס דאס געדרוקטע, יסוד ושורש העבודה'ס כוונה ללימוד זוהר, כ'ווייס נישט די מושג מיט וואס, הריני לומד ספר זה כדי להשיג גדלות הבורא, כ'ווייס נישט וואס ס'הייסט זוהר, להתעורר, און חסידישע ספרים זאגן מ'דארף לערנען כתבי הארי כדי זיך מעורר צו זיין, וויפיל עולמות זענען דא, און ווי גרויס איז דער אייבערשטער, ער האט שוין געמאכט אזויפיל עולמות.

אבער ס'איז אלץ אין איין אין איין לייטער, דער סטיל, מ'קען מ'קען זיי צו מ'קען משווה זיין וואס דער רמבם זאגט, מ'קען יא מדמה, נישט אל מי תדמיון אל, מ'קען מדמה זיין, ס'איז כאילו מ'איז מדמה, מ'זאגט ער איז העכער, העכער איז א געוויסע דמיון, א געוויסע רילעישאן, א געוויסע יחס, ענד ענד אלל אוו די חסידישע אידן, דיס איז ריעלי וויי דעי דאנט קעיר אבאוט די דיפרענס פון רמבם ענד רמבן, סך הכל וואס זאגט א חסידישע איד, ביידע זאגן אז די אייבערשטער איז גרויס, א חילוק ער איז גרויס לינקע זייט אדער גרויס די רעכטע זייט. ער איז גרויס, ממילא דארף מען זיך שאקלן ביים דאווענען, ממילא דארף מען גיין אין מקווה, ממילא דארף מען זינגען לכו נרננה, כי גדול ה' און אזוי ווייטער, אזוי דער רבי נחמן ברסלב זאגט א חילוק, איך ווייס כי גדול ה', וואטעווער, דעטס א דיפרענט שמועס, באט אין די ענד אוו די דעי היז נאט אינטערעסטעד אין וואט דאס איט מין גדול ה', רבונו של עולם וואס איז די טייטש? גרעסער? ער איז גראב? ער איז ברייט? ער איז הויעך? ער איז לאנג? דאס מיינט גרויס, גרויס איז דאך א מין גרויסע ווארט, און אנלי מעיק סענס איז לייק וואן ביג קעטעגארי אוו עווריטינג איז די גרעסטע, די חשובסטע, די וואטעווער, באט אלל אוו דעט, כלפי עפעס אנדערש, עקזעקטלי, באט אלל אוו דעט איז ריעלי פאלס, און ס'קען שוין לערנען וועגן דעם, באט אלל אוו דעט איז ריעלי פאלס, פיליסאפיקלי און איטס א ווערי האול דיפרענט אריענטעישן, מ'זוכט א גאנץ אנדערע סארט זאך, מ'זוכט נישט התעוררות, התעוררות ביי דעפענישן קען דאס נישט זוכן, און דאס איז די ריזען פארוואס מאוסט אידן וואס לערנען די סארט ספרים קעירן נישט, ווייל זיי זוכן נאר די רוממות, און איטס טרו, די ענין רוממות איז כולי עלמא מודה. ס'איז אמת, דאס וואס רבי איטשע מאיר מארגענשטערן זאגט אז יעדער איינער איז מודה, ס'איז אמת, יעדער איינער מודה אז גאט איז גרויס. ועוד, די אלו, די רמבם איז אויך מודה, די רמבם האלט אויך אז מען דארף זיך קאכן, אפשר באופן שכלי און נישט טאנצן, איך ווייס נישט, אבער ער איז אויך מודה אז ער וויל מען זאל מתפעל זיין, מתפעל ווערן און יו שוד בי אימפרעסד ביי דיס, באט יו קען בי אימפרעסד ביי אנדערסטענדינג דעט איטס דיפרענט, נאט ביי אנדערסטענדינג דעט איטס מאר, באט בסדר, באט ער וויל אויך, די רוממות, די מעלה וויל ער אויך. ענד דערפאר דעטס טאקע א צד השווה, ס'איז אמת, אויב מ'איז רבי איטשע מאיר מארגענשטערן וואס אין די ענד ביסטו א עובד השם נישט א משכיל, אפילו אז דיין עבודה איז בתוך השכל, יו דאנט רילי קעיר איף איטס איווען טרו וואט יו אר טינקינג, אנדערסטענד? אז מ'איז מייחד א יחוד, א חילוק צו ס'איז אמת, די אייבערשטער איז גרויס, ער איז גענוג גרויס, פארשטייסט? ער איז גרעסער פון מיר, פארשטייסט? ס'איז נישט קיין חילוק אין וועלכע זייט איז ער גענוג גרויס, ווייסט איך איינער האט מיר געזאגט אז איך האב אמאל געזאגט אזא שטיקל תורה צו איינער א תלמיד חכם, אז דער רשבא געטראכט אזוי און רמבם געטראכט אזוי, ממילא זאגט ער, איך ווייס נישט, מיך האט מען אויסגעלערנט אז מ'קען נישט. קען נישט זאגן ווער ס'איז גרעסער די רייז שפיץ אדער רמבן, חמאס און אזאנס, זענען ביידע געווען די זעלבע אדער נישט? וואט דו יו טינק? מסתמא איז יא. לפי ערכם, איך זאג דיר אז יא, זאגט ער יא אבער קוק, שטעל זיך פאר אז איך בין אויפן ערשטן שטאק און ער איז אויפן זיבעטן, זיבן און זיבעציגסטע שטאק, טו מי די דיפרענס פון די סעווענטי סיקס שטאק און די זיבן און זיבעציגסטע שטאק איז נאט רעלעווענט, זענען ביידע ערגעץ אין הימל. ביסט גערעכט, טעקניקלי אויב איך וואלט געשטאנען אויף די פינף און זיבעציגסטע שטאק וואלט איך געקענט זען א חילוק, אבער איך שטיי נישט דארט, פאר מיך אלע זענען הייליג און ממילא איך לערן זיי אלע. הייליגער פון מיך, דעטס אלל דעטס אלל טרו ווען יו אנלי קעיר אבאוט הו איז עבאוו הו, ווער איז הייליגער פון דיך, אויב דו קעירסט יא ער איז ער איז אויף די רעכטע זייט פון די זיבן דער זעלבע ער איז די לינקע זייט, העלפט נישט דו ווילסט דיך קענסט טאקע פארשטיין און איי ביסט מיינסט מחבר זיין, כ'זאג נישט אז ער איז נישט זיבעציק שטאק העכער פון דיך, ס'איז דיפרענט דיפרענט שמועס בכלל דיפרענט קעטעגארי. שוין, דאס איז א וויכטיגע זייער וויכטיגע יסוד וואס מ'דארף טרייען צו פארשטיין יעצט. יעצט האט שוין וואס זאגסטו? אה יסוד יסוד גדול יש הבדל גדול בין מער פון מיך און אנדערש און רוב חסידישע אידן זוכן אז די אייבערשטער זאל זיין מער פון זיי נישט אנדערש פון זיי פארקערט זיי ווילן נישט ער זאל זיין אנדערש פון זיי דאס ווערי בעד טו דעם טרענסענדענט און דאס איז די סיבה פארוואס זיי זוכן נישט צו פארשטיין די חילוק פון די רמב"ם און די רשב"א וכו' אדער פון די מלאך מיכאל און די מלאך גבריאל.

סאו דעטס וואט די רמב"ם, די רמב"ם פארשטייט אז למעשה מ'גייט זאגן פאר די עולם אז די אייבערשטער איז גרעסער פון זיי, שוין. דער רב שם טוב האט געזאגט אז דאס איז אלץ א פירוש אויף פרשת יתרו און פרשת ואתחנן. ביי די מעמד הר סיני שטייט די אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר יעדע איינע, אזוי שטייט אז עס איז געווען הגבלה יעדע איינע לפי מדרגתו, משה האט פארשטאנען אמת'דיג, די אלע די גאנצע עולם האט געהערט עפעס אזא ווידערקול, מ'האט נישט עכט פארשטאנען וואס גייט דארט פאר. אזוי געזאגט, לא תרצח לא תנאף דאס פארשטייט יעדער אפשר אבער באמת וואס מיינט אנוכי השם אלקיך דאס איז נאר. שטייט בפירוש די כהנים האבן געגאנגען און אזוי ווייטער און די רמב"ם טייטשט דאס אלץ א משל אויף דעם וואס יעדע איינע די פילאזאפן פארשטיין בעסער פון די פון די עולם און שוין נאכדעם זאגט הרב שם טוב שטייט אין פרשת ואתחנן שטייט נאך נאך נאך נאך מעמד הר סיני זאגט משה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום ממילא זאלסט נישט מאכן קיין פסל ותמונה זאגט ער זעהסטו אז די רמב"ם איז גערעכט אז נאך די פסוק איז געזאגט אז ס'איז דא א טעקטיקל לעוועל נאכדעם גייט משה צו יעדע איינע ער קומט אראפ פון בארג. דאס זאלט יעדע איינע וויסן אז די אייבערשטער איז נישט קיין לא ראיתם כל תמונה אז ער האט נישט קיין גוף ממילא איז נפקא מינה הלכה למעשה נישט מאכן קיין פסלים עקזעקטלי האו דעט ווארקס און זאגט ער נאך א זאך אז פאר דעם שטייט ונשמרתם מאוד לנפשותיכם שייכות לנפשותיכם זאגט ער אז וויבאלד אז איינער פארשטייט ווען מ'גייט אנהייבן צו פארשטיין דעם מושג פון אינו גוף

איך ווייס נישט פארוואס זאג איך דאס, איך זאג עס נאר א הקדמה, אלץ איז הקדמות להקדמות. אין טראדישענעל דזשודעאיזם איטס נאט ען עקסעפטעד אמונה. דאס איז זוהר, ס'איז אזוי ווי ער זאגט, עפעס א תיקוני זוהר, קיינער ווייסט נישט וואס ער מיינט. האסט שוין אמאל ארץ ארץ הימלאיא? אלעס איז פאר אים, שטייט א פסוק מלא כל הארץ כבודו, אבער על כל פנים יו נאט גאנע פיינד, נישט אין די, לערן רמבם, לערן עיקרים, לערן אין די רמבן, לערן עניוואן וואס זאגט אזויווי א ליסט פון וואס די אידן גלייבן וועגן גאט.

איטס ווערי אולד, איטס פון אקווינעס און פיפל לייק הים, און אגאסטין, באט ס'איז נישט דא אין אידישקייט די זאך, נישט נאר דעם, אקווינעס איז טאקע מוטשעט זיך וואס ער מיינט, דער אייבישטער האט נישט קיין גוף וויאזוי קען ער זיין אין פלעצער, ס'איז א עכטע פראבלעם, באט די אידן האבן נישט די קשיא אפילו, קאז דא איי שטייט עס שטייט א פסוק, די פשט די פשוטע פשט אזוי ווי ווילנא גאון האט געזאגט מלא כל הארץ כבודו אז די אייבישטער פירט אלעס און ער איז משגיח איבער אבער נישט אז ער איז איבעראל. אקעי איך קום נישט איך קום נישט דאס צו זאגן איך קום דאס נאר צו פארציילן כדי צו אנקומען צו א נקודה, יעצט וואס איז די מקור וואס איז יא די מקור די היסטארי פון די אמונה עטליעסט אין. אין יוראפ, נישט, יו נאו, פארגעט אבאוט די זוהר, ביקאוז איט דזשאסט קאנפיוזעס טינגס, נאובאדי נאוס וואט די זוהר עווער מינס, סאו האב איך נישט קיין וועג צו זאגן די זוהר זאגט יא, אבער אין אשכנזיש יודנטום איז די מקור פון די אמונה, איז אזוי ווי ר' משה חיים האט שוין פארשטאנען, איז די חסידי אשכנז, רבי יהודה החסיד און די רוקח, בויט אוו דעם אין דער בוקס אן טיאלעדזשי סעי דיס קיינד אוו טינגס, און די רוקח איז זיין תלמיד, רייט? זעלבע זאך אין שיר היחוד שטייט עס, ממלא כל העלמין, ביי די וועי די לענגוויזש ממלא כל העלמין איז אין שיר היחוד ביפאר איטס אין תיקוני זוהר, ממלא הכל וסובב כל אין לקובע די לענגוויזש אויף דעם איז געווען אסאך אידן ר' משה טאקא פירסטלי און איף יו לוק אין תשובות מהרשל און סאו אן אבאוט שיר היחוד דעטס וויי דעי ווער אגענסט שיר היחוד וואס א מין זאך צו זאגן אז די אייבערשטער איז איבעראל די אייבערשטער איז נישט איבעראל. סאו א נארמאלע טראדישענעל איד אזוי ווי ר' משה טאקא דער בעל תוספות גייט קעגן די רמב ם? יעס, דיס וואס וואן אוו די מעין טינגס דעט דעי ווער מעד עט שיר היחוד פאר סעינג דעט גאד איז אלל אלל אווער קאוז דעטס נאט טרו. וויי איז איט נאט טרו? וואס איז געווען דער פראבלעם? די אייבערשטער איז נישט איבעראל, די אייבערשטער איז אין די בית מקדש אפשר, ווי צו גראמען א זאך, סאם פיפל סעי איטס א הגשמה, הי רעלי סעיס די אפעזיט, ר' משה טאקא זאגט די אפעזיט, דיס איז טו מאטש הפשטה, ביקאוז ווייל כ'וועל דיר שוין זאגן די מעשה, כ'קום שוין אן, כ'קום שוין אן צו די מעשה, בקיצור המעשה, בקיצור די היסטארי פון דעם איז פון רב סעדי' גאון. אקעי, רב סעדי' גאון, טרו סטארי, די סאורס אוו דיס אמונה איז רב סעדי' גאון באט מיסאינטערפרעטעד רב סעדי' גאון, עקסטרימלי מיסאינטערפרעטעד, נישט ממש, איך וויל נאר מסביר זיין, די די רב סעדי' גאון אין זיין ספר רעדט אז די אייבערשטער איז מופשט מכל, מופשט פון אלע זאכן, און ממילא קען ער נישט זיין נישט אין קיין צייט, נישט אין קיין פלאץ, הי עקספליסיטלי טאלקס אבאוט דיז קעטעגאריס אוו טיים ענד פלעיס, לייק די אדער קעטעגאריס, הי גאוס טרו אלל אוו אריסטאטעלס טען קעטעגאריס, טו אוו וויטש אר סארט אוו טיים ענד פלעיס, זאגט דער אייבערשטער איז נישט אין קיין שום פלאץ קיין שום אין קיין שום צייט, און ווען ער רעדט וועגן פלאץ זאגט ער ממילא דאס מיינט די פסוקים די פסוקים זאגן אז דער אייבערשטער קען זיין איבעראל ווייל ער איז נישט אין ערגעץ נישט ס'איז כאילו איבעראל מיענס טו סעי אין ערגעץ נישט ער איז נישט אין פלאץ ער איז נישט בגדר הי איז עז קלאוס טו יו עני וועיר עז הי איז עני וועיר עלס ביקאוז מקום איז נאט א רעלעווענט קעטעגארי טו הים סאו איף יור העיר איף יור דעיר איט דאזענט מעיק עני דיפרענס נאכדעם זאגט ר' סעדי' גאון ס'איז א שווערע זאך פאר אונז צו פארשטיין וויאזוי קען זיין א זאך וואס איז ס'גייט נישט אריין אין דמיון פון א מענטש, אין פילאזאפיע איז נישט קיין שום פראבלעם, איטס לייק וואן ענד וואן ענד טו איז אלל אווער, איטס נאט עניווער באט איטס אלל אווער, איטס דזשאסט עז טרו עניווער, איט דאזענט טשעינדזש ביי ווער יו אר. באט בדמיון, פאר א נארמאלע מענטש איז דאס שווער צו כאפן, זאגט ער איך קען דיך געבן א משל, נישט קיין אמת'דיגע משל, מקרב אל השכל משל, ער נוצט ממש דעם משל, שטעל דיך פאר די אייבערשטער איז לופט, לופט איז איבעראל, אגעין, נאט, דעי דידנט העוו א קאנסעפט אוו א וועקיום אידער, איווען, סאו לופט איז איבעראל, וויאזוי קען זיין? א וואקיום איז ווער דער איז נאו עיר רייט? באט אר דער איז נאטינג טעקניקלי באט על כל פנים לופט איז איבעראל אפילו אין א זאך קען אריין לופט רייט ווארייען מען קוועטשט אויס עפעס קומט ארויס אביסל לופט סאו איט גאוס אין ליטעל ווערי ליטעל האלס איטס ווערי סמאל בעסיקלי איטס פיין איט קען גאו אוועראל די אייבערשטער איז אזוי ווי לופט און ס'איז דא אפילו פסוקים וואס מען קען מקשר זיין צו די ענין ספר יצירה סאו די אייבערשטער איז כאילו לופט נישט פשט אז די אייבערשטער איז לופט דעטס נאנסענס באט ער זאגט דאס איז כאילו א משל אויב דיין קאפ סגייט דיך נישט אריין אין קאפ אז די אייבערשטער איז אין ערגעץ נישט אדער איבעראל צו זאגן אז די אייבערשטער איז לופט. נאו, די רב סעדיה גאון וואז א גרעיט אינפלוענס אן די חסידי אשכנז, טרו א טרענסלעישאן אוו היז בוק, ווערי בעד טרענסלעישאן, סתם לויט די היינטיגע חכמה זענען נישט דא, אונז האבן די רב תיבון'ס טרענסלעישאן, און די היינטיגע טרענסלעישאנס, אבער עס איז געווען א אנדערע טרענסלעישאן, קיינער ווייסט נישט ווער עס האט עס געשריבן, אבער עס איז דא א, עס היינט דא געדרוקט אויכעט, עס איז דא א אלטע טרענסלעישאן פון די אמונות ודעות, איטס קאלד לייק מבחר האמונות וחרצובות הדעות, לייק רענדאם ווארדס, און. ס'איז זייער פאעטיש אזוי, ס'איז א פערעפרעיז אלמאסט, נאט נאט דאזענט טרענסלעיט ווארד פאר ווארד, נאט ווערי הועווער ראוט איט דידנט ריעלי קעיר אבאוט פילאזאפי, ער האט געוואלט אריינברענגן גדלות השם אין די עולם. און אין יענע ספר ווען מען ליינט די שטיקל זעהט מען, שטייט כמעט קלאר אז די אייבערשטער איז איבעראל און איז אזוי ווי לופט איז איבעראל. ער פארפאסט די נקודה אז ס'איז אלץ א משל, ס'איז עפעס לקרב, ס'איז לסבר את האוזן, און די חסידי אשכנז ווער אלל גרעיט פענס אוו דיס בוק. ענד זיי ליטערלי קוואוטעד פיסעס אוו איט איף יו ריעד ר' יודא חסיד הלכות אמונה הלכות וואטעווער איטס קאלד הי ממש קוואוטס דיס בוק ווערי מאטש ענד ער זאגט רבני סעדיה כתב ער נעמט עס אן פאר תורה מן השמים און תורת אמת און זאג נישט אז ס'איז א מיסטעיק איך זאג אז ס'איז א משל וואס איז געווארן א נמשל.

והיאך תקבע בדעתנו. איטס קאנפיוזינג ביקאוז די לענגוויטש איז עגעין איף יו לוק ממש היינט לייק איי סעד איט גאוס טרו ואומר על המקום לא יתכן שיהיה הבורא צריך למקום שיהיה בו מפני שהוא בורא כל מקום לפי הקדמון וכו' מקום הוא בורא את המקום רייט בקיצור ס'נישט שייך איי די פסוקים ער רעדט פון די פסוקים וואס זענען די פסוקים עס מיינט גדולה ורוממות ס'איז הויך ס'איז גרויס ס'איז כאילו אין בית המקדש איז אפשר די שכינה און אנדערע זאכן אבער בקיצור דאס איז נישט ליטערלי אמת אז די אייבערשטער איז אין עני פלעיס נאכדעם. אין אות י"ג, סימן י"ג שטייט, והיאך תקבע בדעתנו מציאותו בכל מקום, עד שלא יהיה מקום ריק ממנו. ס'שטייט מציאותו בכל מקום, באט יו העוו טו ריעד א בלאט פריער צו זעהן אז ס'איז נישט ליטעראל, און ער גייט נאר אויף די תקבע בדעתנו, אויף דעם זאגט ער, ער איז מסביר ווייל ער איז געווען פאר אלע פלאץ, ממילא די מקום איז נישט תופס מקום ביי אים. און נאכדעם זאגט ער, ואקרב את הדבר להבנה ואומר, אלמלא שכבר נוכחנו שמקצת הקירות אינם חוצצים בפני הקול, והורגלנו שהזכוכית אינה מסתרת את האור, וידענו שאור השמש אין הלכלוך בעולם מזיקו, מיט כל הלמידות, ער זאגט א אנדערע נישט די לופט, לופט שטייט אויף ספר יצירה, ס'איז אזוי ווי לייט קען אדורך גיין א פענסטער, ס'גייט דאך דורך די פענסטער, ווי איז די פענסטער? לגבי די לייט איז די פענסטער נישט נישט קיין מציאות, אזוי דעטס די משל דעט הי דעט הי גיווס, איט דאזענט מין איט ליטערלי, דזשאסט מינס דעט טו גיוו א המחשה לענין. און די חסידי אשכנז פראבעבלי אלסא אנדערסטוד דעט איטס א משל, איי דאנט קנאו, באט די חסידי אשכנז ווערי מאטש אנדערסטוד דיס קאנסעפט, אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער, און ס'איז אין שיר היחוד אלסא בפירוש.

דו האסט די חסידים לייק די חסידי אשכנז ווערי מאטש אין דעט טראדישן ענד טוק דיס לענגווידש א ליטל ביט פורדער, עס קומט פון די רמ"ק, די אמת די בעל שם טוב'ס ראדיקאלעזעישן קומט אביסל פון די רמ"ק, אבער ער איז ער האט שוין גענומען נאך א סטעפ ווייטער, ממילא איז נישט קיין מציאות, אלל דיס דיס לעוועלס וויטש איז אנאדער לעוועל אוו קאנפיוזשן וואס דארף אויס אויס אויסגראדן, אבער על כל פנים דאס איז די שורש שורש הענין, ווייל פארשטייט זיך.

איז אמת דא דא צוויי סקולס אוו טאוט וועגן דאס צו פארשטיין. עס איז דא מענטשן וואס ווילן נישט פארשטיין, לויט ווי איך האב יעצט מסביר געווען איז עס נישט אזוי משוגע, הגם איך האב עס חולק געווען אויף דעם לעצטע וואך, צו זאגן אז ער מיינט נישט עכט ליטערלי. ער פרובירט דיך צו מסביר זיין אז עס איז עפעס א זאך וואס איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע זאכן. דו האסט אמאל געזען אזא זאך? אקעי עס איז א לייט, אקעי עס איז א מער לייט, ער זאגט קלאר אז עס איז מער ווי א לייט, מער ווי די לייט די גלגלים און אזוי ווייטער, עפעס מער. סאו טעקניקלי איט מינס נאט גשמיות, אר עטליסט איטס הארד טו נאו, קאוז איי דאנט נאו, אגעין איי דאנט נאו האו מאטש אוו א פילאזעפער הי וואז טו טו ביליוו דיס, אבער על כל פנים, ס'קען זיין אז דאס איז אלץ א בחינת משל אדער כעין משל, ס'הייסט ס'איז אמת אז די אייבישטער איז איבעראל, יו האוו טו אנדערסטענד, ווען ער זאגט ווען ער זאגט פאר א מענטש תדמיין אז די אייבישטער איז אין די לופט, ס'איז אמת, דזשאסט אין א דיפרענט לענגווידזש, איז דזשאסט לייק דער איז א פראבלעם מיט לייק טרענסלעישאן העיר, רייט? אויב איך האב נאר די, וויאזוי, אין די עולם הזה, וויאזוי זאגט מען אז די אייבישטער איז איבעראל? מ'זאגט אז אזוי ווי לופט איז איבעראל. דעטס די אנלי טרענסלעישאן יו העוו איף יו העוו דעט לענגווידזש, אבער ס'איז אמת, די אייבערשטער איז איבעראל, און אין די סענס אוו ריעלי בינג די קאוז אוו עווריטינג עקזיסטינג און וואטעווער די טעקניקעל פיליסאפיע, יא, מעיבי דעטס די ריעל טעם, איף יו עסק עקוויינעס וואט דאס אמניפרעזענס מין, אוו קאורס ס'מיינט אז די אייבערשטער איז א רוחניות'דיגע זאך, סאו ווען איך זאג אז ער פירט און איך זאג אז ער איז די זעלבע זאך, עקזעקטלי ער עפעקט אדער אפילו עס עפעקט דורך אסאך סיבות א חילוק אין די ענד ער עפעקט און אזוי ווייטער, ער איז נישט אין די וועג וואס אנדערע זאכן זענען ווייל ער איז אנדערע סארט זאך, באט. איף יו אסק מי, תכלית איז ער דא? יא ער איז דא, ווייסטע וואס? באהאלט ער זיך אונטער די בעט? ניין ער איז אין די בעט אויכעט, יו האוו טו ענסער דעט רייט, אדערווייז יו סעינג א ליי, דעט ריעלי דעט ריעלי ענסערס יואלי'ס קוועסטשען, סאו וועלכע איז עס? איז א ליי? איטס איטס ווערי קאנפיוזינג קאוז איי האוו א לענגווידזש לייק איי קיפ אן עקספלעינינג איף איי האוו טרי טינגס דעט האוו טו גאו אינטו טו באקסעס, מ'דארף עס סאמהאו צוטיילן צווישן די צוויי באקסעס אז נישט וועל איך בלייבן מיסינג עפעס, סאו איך זאג דיך, און אזוי ווי דו ווייסט די רב רב רב שטייט אין שיר היחוד, די כל טינופת לא יטנפוך, יא זיי האבן ממש געפרעגט די קשיא, ר' שמואל החסיד, אין בית הכסא איז אויך די אייבערשטער?

די ווארלד איז נאט באדערינג גאד, ס'נישט קיין, איטס, דיס איז א סטופיד קוועסטשען, עט ליעסט אט די לעוועל אוו די עיר נאט באדערינג עניטינג עלס. מיי ווארלד באדערס גאד. נאו. ביקאוז איי, איף איי האב טו קאנעקט טו גאד דען מיי ווארלד איז. קודם כל דעטס נאט טרו, דעטס נאט טרו עט אלל. דעטס אלסא אנלי איף יו האב א סערטען ווערי וויערד קאנסעפט אוו וואט קען, אקעי איך גיי נישט אריין אין דעם, ס'נישט ריכטיג, פילאסאפיש איז די קשיא הייבט זיך נישט אן אויך נישט אין עבודה הייבט זיך עס נישט אן, ווייל די אייבערשטער מאכט די בית הכסא אויכעט. און ס'נישט קיין שום פראבלעם, די פעקט אוו גאד קאוזינג טינגס און די פעקט אוו יו בינג עיבל טו טשעינדזש טינגס, אקעי, דיפענדס אן יור האול קאסמאלאדזשי, אקעי, ניין ניין ניין, איך פארשטיי, באט ס'נישט אמת'דיג, אפילו יענץ איז נישט קיין פראבלעם לויט די רמב"ם, ס'נישט עכט א פראבלעם, און על כל פנים, איף יור פילאסעפי דעטס איי, סאמוואט, סאמוואט, באט, סאמוואט, סאמוואט, באט זיין לענגווידזש איז שוין אסאך מער אבסטרעקט, ער פרעגט טאקע נישט, דעטס וויי איי לייק טו גאו בעק טו די ראשונים, קאז איווען די וואנס דעט אר.

טו שאו אגעין דיס טו טינגס וויטש איז באוט רעלעטיוו טו גאד און ממילא קען זיין אויך ווען ער זאגט אגעין סאו ווי סי רב סעדיה גאון יוזינג דיס טעקטיק און לא עוד ער האלט אז גאט אליינס ניצט די טעקטיק ווייל רב סעדיה גאון גלייבט אז די אייבערשטער האט געמאכט א כבוד נברא וויבאלד מענטשן דארפן קענען זעהן זאכן מיט זייערע אויגן האט ער עס געמאכט און אדערווייז דעטס די האול פוינט אוו איט עקזיסטינג די כבוד נברא בעסיקלי און די רמב"ם איז ווערי נאט העפי וויט דיס די רמב"ם איז עקספליסיטלי מעד אויף כבוד נברא כאטש איך האב נישט פארנומען געווען לעצטע וואך נישט ווייל איך האלט אז ס'איז א פראבלעם אז ס'נישט קיין גוטע סעלושען צו די פראבלעם ס'איז א גוטע סעלושען די אייבערשטער האט נישט קיין גוף ער שיקט א גוף א שליח דער רמב"ם פארשטייט אז עס איז גוט אז דו האסט פארענטפערט די פסוק, אבער ווייל דו האסט נישט פארענטפערט זאגט דער רמב"ם, האסט נישט פארענטפערט דאס אז מענטשן קענען זען גאט. ווייל דאס הייסט נישט געזען גאט, איז דאס דמיונות. דער רמב"ם האלט נישט אז עס איז א תכלית פאר מענטשן צו בלייבן ביי דמיון, ער קעירט נישט וועגן די דמיון, ער קעירט אז דו זאלסט פארשטיין מיט דיין שכל. ממילא זאגט ער אפילו ווען דער אייבערשטער וואלט דאס געטון איט וואלט בי א בעד טינג אוו הים טו דו. ביקאז איט וואלט בי אן א לאוער לעוועל. הי וואלט דיעל וויט הים דאזענט וואנט איט הי מייט דו איט מעיבי די פיפעל אפשר איז ער א גוטע ער וויל אפילו דער בעל דמיון זאל פארשטיין ווייסט וואס סתם געבן די משל אויך אבער ער וויל נישט אמתדיג די משל און דעטס ריעלי די רמבם'ס פראבלעם וויט דיס און דעטס וויי די רמבם דאזענט העז דיס ונשמרתם בנפשותיכם איז א כלליות אויף כל תמונה מ'דארף אויסלערנען אז יעדער איינער זאל נישט זיין סטאק אין די אין די דמיונות אבער די אנדערע אידן האבן געהאלטן אז עס איז אקעי צו האבן דמיונות אקעי אך דיס וואס אלל דזשאסט טו שאו יו דעט איטס ווערי קלעיר דיס טו וועיס אוו עקספלעינינג טינגס אר ווערי קלעיר לגבי גאד.

אלס איז דא, יעדע זאך קען מען טרעפן א גוי וואס טוט עס, אבער די גוים, אקעי. אין טשורטש שאקלען זיי אויך נישט די פיס און. נא, עקטשעלי אין טשורטש עווריוואן סטענדס לייק דעט, א גולם. איך זאג א גוי, איך מיין אויך די קוועיקערס. ס'דא, די שעיקערס, די שעיקערס אר פעימאס פאר שעיקינג, איך מיין ס'דא, ס'דא גוים וואס שאקלן זיך, אבער באופן כללי די גוים פירן זיך, די רעגלמעסיגע גוים שאקלן זיך נישט.

דער זוהר זאגט, פארוואס זאג איך דאס, פארוואס? ווייל א איד האט א נשמה, א נשמה איז אזויווי א פייער, א פייער טאנצט כסדר, ער וויל כאילו ארויסגיין, ער וויל ארויפגיין הויך, נר השם נשמת אדם, און דאס איז די סיבה פארוואס יעדער איד כסדר טאנצט, ווייל ער וויל ארויסטאנצן פון זיין גוף, ער וויל זיך מדבק זיין למעלה, דיס אנלי מעיקס סענס איף יו אר אין דיס וועי אוו לייף, מען טאנצט ארויף, ווייל דער אייבערשטער איז נישט ארויף מער ווי ער איז אראפ, דער רמב"ם'ס אייבערשטער, אדער דער רמב"ם'ס נשמה. אין די סעים וועי, ס'איז נאר א משל, רייט? ס'איז א גוטע משל, באט אונז זענען זיך מקיים דעם משל, סאו לכאורה האט אונזער פסק אזוי ווי דער זוהר. שוין. און שוין, דעטס די דיס נקודה. דעטס די נקודה אוו דער ביאינג א זאך טאנצן, און ס'דא די אנדערע זאך. יעצט, ווי איז מיין קונטרס? א קיצור, דאס. גימי וואן אוו דיס. כ'האב דיר געוואלט ווייזן, ווערי אינטערעסטינג, אז מ'האט שוין גערעדט וואנס וואס געווען די חילוק פון זיין מער און זיין אנדערש. ר' סעדיה גאון ליטערעלי יוזעס, איי טינק יוזעס דיס דיס פוינט טו פרואוו איט, טו פרואוו היז שיטה, וויטש איז נאט גאנא העלפ מי פאר מיי טיארי דעט ער מיינט נישט ערענסט, באט על כל פנים דאס זאגט ער, אייניג אונז האלטן דאך אפישעלי אין אן סימן ג' אות ד' אין מיין פעידזשעס אין די סעקאנד פעידזש איף יו אפען דיס די סעקאנד פעידזש אן טאפ און איי מעיד א ליסט אוו די טינגס איך וויל אדורך גיין אויב מען קען נאר כהאב געפלאנט צו ענדיגן די גאנצע באט ווייסטעך ווי סאיז על כל פנים. על כל פנים איז אזוי, על כל פנים, על כל פנים איז וואס? ער זאגט אזוי, כ'האב געמאכט א סאמערי פון וואס ער זאגט, וואס איז די נשמה? איט גאוס אין טו לעוועל, דעטס איז היז האול, די סעקאנד פעידזש אן די טאפ, היז פרוף גאוס אין טו לעוועלס, נשמה איז גאוס קודם בכלל, איטס סאמטינג א עצם, א זאך, נישט א מקרה'דיגע זאך. ס'איז אזוי אזוי קלאר ווי די גלגלים, כ'האב שוין מסביר געווען די ענין פון טרענספערענסי דא, ס'איז אזוי קלאר ווי די גלגלים, כ'דענק נישט אויב כ'האב, און נאך מער. סאו, פארוואס ווייל ער ווייזט צוויי זאכן? ס'הייסט ווי עט ליעסט הי גאוס וויט לייק א לא זו אף זו פרוף, ווערי אינטערעסטינג, דעטס וואי איטס ווערי קאנפיוזינג וואט הי'ס דואינג, באט הי דאז א לא זו אף זו פרוף, ער זאגט קודם כל, די נשמה קען ריסיווען לייט אזוי ווי די ספעיר, אזוי ווי די גלגל ריסיווט לייט, דעטס לעוועל נאמבער וואן, איף יו לוק העיר, אין די טירט פעידזש טעקניקלי, דף ג עמוד א', כ'דארף לייגן פעידזש נאמבערס אויף מיינע זאכן געדענקן, קיצור, ס'איז פארוואס ווייל דיס וואז די טיערי, כ'האב שוין מסביר געווען די טיערי פון ספעירס און גלגלים, כ'מיין אז כ'האב שוין געזאגט איינמאל דא, יא בקיצור, ס'איז טרענספערענט ממילא קען די ליכטיגקייט אדורכגיין. עט ליסט, וויאזוי ווייסט ער? גייט ער שוין מזל'ן. און צווייטנס, באט איטס ריעלי מאר דען דעט, ביקאוז די גלגל, די ספעיר, ער איז נאר מקבל אור, ער איז טרענספערענט, ער קען ריסיוו לייט, ער איז פאטענשעלי לייט און סאו אן, באט די נשמה קען אליינס האבן לייט, והא ראיה, איטס אינטעלידזשענט. און וויבאלד נפש איז אינטעלידזשענט, איז עס האט שוין אן אייגענע לייט, ס'איז נישט נאר אזויווי א וועג וויאזוי די לייט קען אדורכגיין. לפיכך עס מיינט וראי' אדער לפיכך עס מיינט. נאו יא לפיכך איז היז לענגווידזש איטס ראנג איי שוד איי שוד רירייט איט און סעי סאמטינג דיפרענט ביקאוז איט מינס טו סעי ביקאוז איטס איטס מאר ריפיינד טינג מאר סטראנג מאר פאוערפול טינג דען די גלגל איט קאוד בי איט קאוד העוו איטס אוין אינטעלעקט נאט אנלי ריסיוו אינטעלעקט כאילו דעטס וואט הי'ס טרייאינג טו סעי און ער האט צוויי פרופס צוויי אזוי ווי אלעס אזוי ווי אלעס אין די וועלט האט ער צוויי פרופס איינס פון די שכל איינס פון די פסוק. ער האט צוויי פרופס. קודם כל, איי מעיד פרענטעסיס סאו יו קען אנדערסטענד די סטעפס אוו די פרוף. קודם כל, מען זעהט, אזוי ווי אונז האבן שוין געזעהן פריער, די נפש, וואטעווער איט איז, איטס די thing דעט העז אינטעלעקט. וואט דאז אינטעלעקט ביי די וועי מין? אונז זענען זייער קאנפיוזד ווען מען זאגט דאס. איט דזשאסט מינס דעט איט עקטס אין ען אינטעלידזשענט וועי, אין א וועי דעט קענט בי עקספלעינד אנלי ביי סעיאינג דער איז סאם פרינציפעל אוו אינטעלעקט וואס טוט דאס. א זאך וואס פאלט, ער דארף נישט וויסן גארנישט וועגן דעם, באט ער גייט ארויף למשל, וויאזוי גייט ער ארויף? וואס שטופט אים? אויב עפעס שטופט אים, נישט קיין קשיא, עפעס שטופט אים, אויב גארנישט שטופט אים, האט ער דאך סארט אוו אינטעלעקט, דעטס אלל איט מינס, ווייל דעם האט מען געזאגט למשל די רמב"ם וואס האט געזאגט אז די גלגלים האבן האבן שכל, דעטס אלל הי מינס, טעקניקלי, הי מינס מאר דען דעט, באט דעטס וואט איט מינס ווען הי העז נפש, עטליסט נפש פאר הים מינס דזשאסט דעט, קאז איט איט מאווס אין א וועי וויטש קענט בי עקספלעינד ביי סאמטינג עלס פושינג איט, סאו איט מאסט קנאו כאילו וואט איט מאווט, באט נאט קנאוינג אז כאילו האט א קאמפיוטער אינעווייניג וואס ווייסט אדער עפעס אזעלכע אימעדזשינעישאנס אונז האבן. ווערי דיפרענט קאנסעפט אוו אינטעלעקט עז ווי העוו, יו קען קאלל איט אינסטינקט, איך ווייס נישט, אינטואיטיוו נאלעדזש, כ'קעיר נישט וויאזוי דו רופסט עס, איטס נאט זייער וויכטיג זיי האבן אנדערע קאנסעפט פון אינטעלעקט ווי אונז. יא, סאם, דעטס אנלי האלף וועי איז וואט איט מינס, באט על כל פנים, סאו דערפאר, שוין, ממילא דאס זעהט מען, רייט? סאו אין די גוף, אבוויעסלי יו קענט דו דעט, קאוז אבוויעסלי ווען א גאי איז דעד, דעטס די האול פוינט אוו נשמה, די נשמה איז וואטעווער. איז דיפרענט אין לייוו פיפל און דעד פיפל, באדי קענט דא עניטינג, איט דאזענט העוו עני אינטעלעקט, דאזענט ווארק בעיסיקלי, ווארק איז א גוד ווארד, דאזענט ווארק, דערפאר דעטס נאט, איטס נאט די באדי רייט? אלא מאי וואס איז עס? סאו שולל געווען ס'איז נישט די גוף רייט? איטס נאט לייק ווי דזשאסט רעדי סעד, ווי טעקניקלי רעדי סעד איט, באט נאו וואט איז איט יא? סאו איר זאגט ס'קען נישט זיין קיין שום זאך וואס אונז קענען, ס'קען נישט זיין קיין שום זאך פון די וועלט, תחת הגלגל, עניטינג אין דיס ווארלד, קאוז ווי דאנט נאו עניטינג אין דיס ווארלד דעט עקטס דעט וועי, איף יו עסק מי וואט איז איט מעיד אוט אוו וואד? האלץ קען טון זאכן? ביימער אפשר ווייל זיי זענען לעבעדיג אפשר. האלץ קען גארנישט טון, רייט? מעטאל קען גארנישט טון, שטיינער קענען גארנישט טון. אלל אוו דיס טינגס דאנט העוו א סאול, רייט? אר אין אדער ווארדס, דעי דאנט העוו אינטעלעקט. דערפאר די סאול איז נאט מעיד אוט אוו דעם, קאוז דאוז טינגס אר נאט סמארט. ס'מוז זיין געמאכט פון עפעס סמארט. סאו האמיר שוין האמיר שוין אויסגעקראסט אלעס, אלע קיינד אוו מעטער וואס דו קענסט האט מען אויסגעקראסט. אה! איך האב נאך איין סארט מעטער וואס איך האב נישט געזען, דאס איז די מעטער פון די ספעירס, פון די גלגלים. זיי. קענען יא עפעס טוהן, אין סאם סענס זיי האבן פארשידענע מעלות אויף אונז, זיי זענען נישט אזוי אזוי סטאק ווי די זאכן, אבער סא פאר לייף דעטס ריעלי וואט הי מינס, און הי דאזענט איז נאט עקספליסיט, זיי האבן דעי האוו לייף, גלגלים אר אלייוו, אין אדער ווארדס ביי דעם סעלף, נאטינג דערס נאט סאול אין דעם, אזוי קוקט ער עס אן, נישט עפעס וואס שטופט אים, ער פארשטייט אליינס ווי צו גיין, סאו דעטס ריעלי לייף, איטס נאט ריעלי אינטעלעקט. איז ריעלי וואט ווי קאל לייף אור העווינג א סאול, און די רמב ם זאגט גלגלים האבן א נפש, און די רמב ם איז בעצם נישט מסכים צו דאס, סאו איטס אביסל קאמפליקעיטעד עקזעקטלי וויאזוי ס'ארבעט דא, סאו על כל פנים, זיי האבן, סאו ס'קען טון זאכן, באט ס'איז דא נאך א זאך וואס דאס איז אז די נשמה, נפש, קען האט שכל אויכעט, און די גלגלים האבן נישט קיין שכל, אקארדינג טו אים, איטס ווערי ווערי ביג דיפרענס סעינג הי העז לייף ענד הי העז אינטעלעקט. אנימעלס פאר עקזעמפל האוו לייף באט נאו אינטעלעקט. באט דעי האוו טו האוו ממילא ריסארסעס טו פיניש. די ספעירס האוו לייף אין סאם סענס. דעי מוף אן דעיר אוין אקארד דעטס וואט לייף מיענס. דזשאסט מאווינג ביי יורסעלף מיענס אלייוו. טעקניקלי א בעטערי איז אלייוו רייט. דעטס וויי איי סעד. דערס א חילוק. א מאשין דעט יו פלאג אין איז נאט אלייוו. באט א בעטערי מאשין איז יא אלייוו. נישט עכט. קאז טאכט סאמאן פוט די בעטערי אין. באט כאילו כאילו בתור משל. מה שאין כן סאו די סטארס אר די ספעירס. נאט די סטארס. די סטארס דאנט מאוו דעם סעלף. די ספעירס מאוו די סטארס רייט. די ספעירס זיי האבן. זיי סאו ס'איז עטליסט עפעס אזא סארט זאך, זעהסט אז דאס האט יא די חומר, מעיד אוט אוו סאמטינג עלס, איטס נאט מעיד אוט אוו ראקס ענד סטאף, ווי נאו דעט איטס מעיד אוט אוו ראקס באט דעי דינט טינק דעט איט וואס מעיד אוט אוו ראקס, וועל דערס נאו ספעירס באט די סטארס געוואונען איטס נאט מעיד אוט אוו ראקס אר סאמטינג, איטס מעיד אוט אוו סאם קיינד אוו טינג דעט קוד דעט איז אלייוו ביי איטסעלף באט איטס מאר דען דעט, קאוז די גלגל קען.

א א מלאך אדער א נשמה ער פארשטייט עפעס אינדרויסן פון אים דעטס וואט רילי שכל מיענס רייט? פאר עקזעמפל האו דא ווי נאו דעט פיפל אנדערסטענד איט אלדאו דיס מייט בי דמיון באט איך קען איך קען אמאל ווען ווען איל טעל יו אן עקזעמפל וויטאוט בעליווינג אין עניטינג ווען איי גאו אנליין און איי ביי א טיקעט טו פליי סאמווער דעטס אנלי ביקאוז איי האוו שכל ווייל אנדערש וויאזוי ווייס איך אז די טיקעט איך קען גיין נעמען די טיקעט און גיין צו די קאונטער דארט ביים עירפארט מיט דעם וועל איך קענען פארן דאס איז שוין א צי א זייער א לאנגע חשבון. נאטינג נעטשרעל קען רילי נעטשרעל קען דא דעט, דעט מיענס דעט איי העוו א רעפרעזענטעישן אין מיי מיינד דעט דיס טיקעט רעפרעזענטס די זכות צו קענען פארן, סאו דיס האול טינג איז סאמטינג דיפרענט דען דען וואט אדער טינגס קען דא דעט האט דאך שכל בעסיקלי דער איז מאר קאמפלעקס טינגס וואס איך קען נישט איט דאזענט געט אינטו אלל די דעפענישענס איי קען טעל יו דיפרענט פילאזעפיס באט דעטס א ווערי בעסיק וועי טו שאו יו דעט שכל איז סאמטינג דיסטינקט פראם דזשאסט העווינג אינסטינקטס למשל קויז א בהמה האט אינסטינקטס די אינטערעסאנטע זאך, א בהמה למשל, עני בהמה'שע פארטס אוו א פערסאן אין סאם סענס, איט נעווער דאס ווערי פאר טינגס, ער פלאנט נישט אויף איבערמארגן, אפשר אויף איבערמארגן, אבער איטס א גוד קוועשאן טו וואט עקסטענט, באט עטליעסט יו קען סי דעט דער איז א דיפרענס, איז עטליעסט א קוואנטיטיוו דיפרענס, רייט? א חיה פלאנט נישט אויפן נעקסטע דור, איך ווייס נישט, עפעס דא זאכן וואס גייט אים נישט אריין אין קאפ, גייט נישט אריין אין קאפ מיענס איט דאזענט העוו שכל.

אפילו, עט ליעסט, דען הי טורנס אראונד ענד סעיס איטס די סעים קיינד אוו טינג. סאו דאס איז ווערי וויערד, פונקטליך צו ס'איז די גלגל אדער העכער די גלגל, דעטס וויי יו געט ווערי קאנפיוזד קאוז הי דאזענט קלעריפיי היז קעטעגאריס אוו מעטער. סאו דאס איז מ'וועט נאך זעהן ביי די פסוק וועסטו זעהן אז אין ענד זאגט ער אז ס'איז יא ענליך. כ'וועל ווייזן ווי זיין הוכחה פון די פסוק ארבעט. נאכדעם זאגט ער אז דאס איז די שכל. סאו דאס פראווס אס דעט ביי עלימינעישן, רייט? ס'איז נאט א ווערי לאדזשיקל פרוף, איטס סארט אוו א פרוף ביי עלימינעישן, ווי נאו אלל דיס קיינדס אוו טינגס, קענט בי דיס, קענט בי דיס, קענט בי דיס, מאסט בי דעט.

בולעט פוינט דעט איי פוט היער, וויאזוי קען די פסוק זאגן אזא זאך אויב די נשמה און די הימל זענען צוויי אנדערע זאכן? די פסוק זאגט נישט קיין שטותים, מ'האט דאך פריער געלערנט אז כדי צו צושטעלן צוויי זאכן מוזן זיי זיין אין די זעלבע קעטעגארי. מ'זאגט נישט אז אז אז א בענקל איז אז א רויט איז לענגער ווי א בענקל, ס'דארף דאך זיין א גרויסן בענקל קען זיין לענג גרעסער פון א קליינעם בענקל, סאו אויב די נשמה שיינט אזוי ווי די הימל מוז זיין אז עס איז עפעס א סארט הימל זאך, סאמטינג סימילער, סאו אין סאם סענס איז אין די סעים קעטעגארי אוו טינגס עז די הימל, אפשר שיינט ער אביסל מער, עס שטייט נישט דא אז מער, עס שטייט כזוהר הרקיע, אז איך ווייס נישט ווי האט ער געטראפן מער, אבער וואס? קען זיין קיין משל? גוד קוועשן, ס'קען זיין א משל, הי דאז סארט אוו טעיק דאס ליטערלי, איך ווייס נישט, די שאלה וואס מיינט א משל, ווי האפט ווי האפט טו געט אינטו דיס האול טינג, די ראשונים סאמטיימס זיי טעיק פסוקים ווערי ליטערלי, און איך מיין אז ער מיינט צו זאגן אפילו עס איז א משל דארף די משל שטימען, אדערווייז. פיגורעטיוו, דער איז דיפרענט קיינדס אוו משלים, מ'דארף מאכן איינמאל א ליסט פון אלע סארט משלים, און זעהן ווער ריש וועלכע ראשון האלט פון יעדע סארט משל, איטס א גוד קוועשן, לייק הי סעד, ביי דמי הנפש זאגט ער ס'מיינט נישט ליטערעלי, באט ער זאגט א געוויסע תירוץ, ער האט נישט סתם געזאגט א משל, ביי די וועי דאס ווארט משל איז ווערי ווערי אנפרעסייז, משל, וואס מיינט משל? וויאזוי ארבעט די משל? אפילו פאר די משל צו ארבעטן דארף עס דאך זיין די זעלבע סארט זאך, רייט? מען זאגט דאך נישט אז א מענטש איז שטערקער ווי א ווי א נו פנים חדשות יא סאם עקזעקטלי אין אדער ווארדס אז הי איז עסומינג דעט דיס משל איז א טרו עטליסט עז טרו, קוד בי איטס טאקע א משל איז נאט לייק ממש ס'איז נישט א זון באט ס'איז סעים קאינד אוו טינג עטליסט א משל פאר איווען פאר די משל טו ווארק עס האס טו בי די סעים קאינד אוו טינג דעטס וויי ווי קענט רילי מעיק א משל פאר גאד אקארדינג טו הים, קאוז גאד האז נאו משל אידער, נאט איווען א משל, קאוז איז נאט אין די סעים קעטעגארי אוו עניטינג עלס. ויש לעיין, איי די פסוק קען אמאל, מ'קען ווערן סטאק אויף א פסוק טו יא זאגן אזוי, באט עט ליסט דיס לאגיק איז דיס בעיסיק לאגיק, און עקזעקטלי איי טאלד יו ווען יו סעי א משל ווי האוו טו לייק מעיק א ליסט, אוו לייק סיקס דיפרענט ווארדס דעט ווי, קען בי פיגורטיוו לענגווידזש, קען בי א משל, קען בי שמות משותפים, ס'דא זייער אסאך און נישט יעדע איינער איז מסכים מיט אלע, קודם ער זאגט אז דאס איז א פסוק. נאכדעם זאגט ער סתם פאר כ'האב א פארקערטע פסוק וואס שטייט, סארי, וואס שטייט אויף שלעכטע נישט צדיקים אז זיי זענען ערגער ווי די הימל. אינטערסאנטע פסוק, הן בקדושיו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו אף כי נתעב ונאלח איש שותה כמים עולה, ס'איז א פסוק אין איוב מיין איך רייט? דער איוב זאגט דיס איז א ווערי אלסא בילט אן די סעים לאגיק אוו צושטעל, דער פסוק זאגט די אייבערשטער די הימל איז נישט גענוג ריין פאר אים, כל שכן דו מענטש וואס ביסטו א נתעב ונאלח, עפעס אזוי, מה שאין כן א צדיק. אזוי ווי שטייט אין דניאל, איז יא אזוי ווי די הימל, קומט אויס א צדיק איז אזוי ווי איז גוט אזוי ווי די הימל, א רשע איז ערגער אפילו די הימל איז נישט גענוג גוט, כל שכן די די שמוציגע הימל וואס איז נישט גוט, באט עגעין יו אר אין די סעים קעטעגארי אוו טינגס, ער זאגט דאס מיינט שלמה המלך ווען ער זאגט מי יודע רוח האדם עולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה, דאס הייסט א מענטש קען זיין א מענטש אדער א בהמה, ער האט א גאנצע אריכות. פעידזש טרי. ניין, וואו שטייט מי יודע אז דאס איז אין קהלת? יא, איט סעיז אין קהלת, קהלת דאזענט מין דיס, דער'ס א האול אריכות אין סימן ב' טו עקספלעין דעט קהלת דיס איז וואט הי העז טו מין, נאר די רבנים. אז ס'איז דא נשמות וואס גייען ארויף, און עגעין ארויף איז ליטעראל אין א העכערע הימל, ס'איז דא וואס גייען אראפ אין א נידריגערע הימל, און דאס איז טעקניקלי איף יו לערן לעיטער דיס איז וואט העפענס ווען יו דיי, סאו נאט אין משיח און נאט אין תחיית המתים ווען יו דיי, אידער יו גאו טו די ביגער הימל אדער טו די סמאלער הימל, סאו דאס איז די די נקודה, סאו עגעין יו סי דעט איט העז טו בי די סעים קיינד אף טינג, און איי דאנט קנאו טו וואט עקסטענט איטס די סעים קיינד אף טינג, אדער דיס איז וואט איים ווערי סטאק אבאוט, איך ווייס נישט קיינער וואס האט א גוטע מהלך אויף דעם, באט דעטס.